היות פורים צווישן אלע ימים טובים וואס איז דא איז דא פסח שבועות סוכות חנוכה און פורים די איינציגע יום טוב וואס איז די די גאנצע מעשה איז געווען אין גלות איז געווען די יום טוב פון דער נס פורים די יום טוב פורים איז די איינציגע יום טוב וואס איז געווען אין גלות אין א זמן פון וואס איז אין א זמן פון פון אזויפיל טעיפס א זמן אידן זיין געווען אין גלות און בכלל אז מען קוקט אז מען קוקט אז מען לערנט גוט די גאנצע מעשה מיט די מגילה איז דארטן מרומז דעם גאנצן געשיכטע פון אידן אין גלות איז באמת איז מרומז סיי דער געשיכטע פון אידן אין גלות די פשוט'ע מציאות דער דאס אידן גייען אדורך אין גלות אלע פארשידענע אסאך אין די בכלל נישט נאר אין ספרי גדולי ישראל בכלל ווי אין די סיפור פון די מגילה ווערט ווערט מרומז דעם גאנצן סדר פון א אידן אין גלות בשעת נישט בשעת איז נישטא קיין מלכות ישראל תקיפה נישט קיין מדינת ישראל בשעת ס'דא ממשלת אומות העולם וואס איז וואס איז גובר איז די גאנצע געשיכטע פון אידן אין גלות פשוט ווי אידן האבן האבן האבן האבן זיך אויפגעפירט איז אלץ מרומז אין די מגילה. און אזוי אויכעט איז איז אין א טיפערן זין איז דער מעלה פון גלות דער מכוון און דער תכלית פארוואס איז דא ירידת הנשמה למטה, און וואס איז דער מעלה אין ירידת הנשמה למטה, וואס איז דער מעלה אין אראפגיין אין גלות, וואס איז דער מעלה אראפגיין אין א גוף גשמי וואס ווערט אויך אנגערופן א גלות, וואס איז דער מעלה אין א איד געפינען זיך דא אין וועלט אין א זמן וואס ער זעט נישט קיין געטליכקייט אין א פלאץ וואס ער זעט נישט געטליכקייט, וואס איז די מעלה אין דעם, וואס איז דער ענין אין דעם איז אויכעט מרומז אין די מגילה. איז די גאנצע ענין פון גלות ישראל, אין וועלכע ספר גיט זיך ארויס דעם ענין פון גלות ישראל, איז דאס דאס אין מגילה, מגילת אסתר, דערפאר נישטא קיין שם הוי' אין די מגילה, דערפאר נישט טאקע ווערט דאס אנגערופן ווערט דאס אנגערופן די יום טוב בכלל איז לשון פרסי, די גאנצע מעשה אין די מגילה איז א מעשה וואס הייבט זיך אן מיט אחשורוש, מען געפינט זיך אונטער מלכות אחשורוש, מען געפינט זיך אין גלות, עס איז נישט קיין עס איז נישטא קיין בית המקדש, עס איז נישטא קיין מלכות ישראל, אידן ווערן געפירט דורך דורך דורך א מושל, כ'גיי נישט ארומרעדן דא וואס וואס ס'דא אסאך אסאך אין גדולי ישראל ספרים, בכלל איז דא זייער אסאך וועגן דעם, ווי די מעשה אין די מגילה איז מרומז דעם גאנצן סיפור פון אידן אין גלות, וואס איך וויל יא אביסל רעדן וואס שטעקט אין דער סיפור פון פורים און די מגילה, דער מעלה וואס איז דא אין דעם וואס א איד געפינט זיך אין גלות, וואס איז די מעלה אין דעם, וואס פאר א ענין טוט זיך אויף אין דעם וואס א איד געפינט זיך אין גלות. די ערשטע זאך איז. דאס איז כ'מיין פאר אנדערע וועט עס אפשר זיין חזרה אבער ס'איז באוואוסט דער אלטער רבי זאגט אין תורה אור א טערמין וואס די גמרא זאגט מכאן מודעא רבה לאורייתא אז דאס וואס אידן האבן געהויבן א קול אויף הקדוש ברוך כפה עליהם הר כגיגית דאס איז א מודעא רבה לאורייתא אידן האבן נישט מקבל געווען די תורה מרצון נאר באמת איז געווען איז געווען איינגענויט מה שאין כן די גמרא זאגט אבער הדר קבלוה בימי אחשורוש לפועל נאך בימי אחשורוש איז געווען יא די קבלה ברצון אקעי תוס' פרעגט איך מיין די באוואוסטע שאלה לכאורה איז געווען נעשה ונשמע פארן כפה עליהם הר כגיגית אבער דער אלטער רבי פרעגט א צווייטע שאלה, ווי קען מען זאגן אז בזמן, וואס איז טאקע דער פשט אין דעם, ווי קען מען זאגן אז אין זמן פון מתן תורה, וואס יעמאלט האבן דאך אידן געזען וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים נאך ביי קריעת ים סוף, מען האט געזען עשר מכות, מען האט געזען ווי אלוקות איז אמת, און דער אייבערשטער האט מכה יצא מצרים, איך מיין, מען האט געזען עשרת הניסים ונפלאות, דער גאנצער, דער חינוך זאגט אז אלעמאל אז דאס וואס מצוות זענען געבויט אויף יציאת מצרים, דאס איז דער, דאס איז דער אות אז אידן האבן געזען, האבן געזען, האבן געזען געטליכקייט, מען האט געזען דעם אמת'ן, דעם גוטן, דעם אמת פון געטליכקייט איז געווען אין יציאת מצרים. און בשעת מתן תורה איז געווען, עס שטייט אין מדרש, רשי ברענגט דאס, הוא וכל פמליא שלו, דער אייבערשטער איז אראפגעקומען און זיך באוויזן צו אידן מיט זיין גאנצע כחתן יוצא מחופתו איז ער געקומען צו אידן. ווי קען מען זאגן אז עס איז געווען גענויטערהייט? אז אידן האבן געזען דעם פראכט פון אלוקות אין דער מערסטנס אפענער וועג, האבן זיי זיך, מען האט געזען דער יופי און דער גרויסקייט פון תורה און מצוות, דער גרויסקייט פון די מצוה המצוות, קען מען זאגן אז עס איז געווען גענויט? ס'קלעפט זאגן אזא זאך, מה שאין כן אין פורים וואס יעמאלט איז געווען א זמן פון גלות, און עס איז געווען א זמן פון א גזירה, און דער נס איז דאך מלובש אין טבע, מען האט נישט געזען דער יד השם בגלוי, היט נאר להודיע מסורה, מען האט געזאגט ס'איז געווען א רעש בטבע, ס'איז געווען א אחשורוש, א פרעש פון א מלך טיפש ווי די גמרא פרעגט און א פארפאלן, האט ער האט ער געהאט א מעשה מיט ושתי האט ער געהארגעט און געווען א אסתר, על פי טבע האט זיך דורך דורך געפירט דער ענין, מען האט נישט געזען די די פראכט פון אידישקייט, פארקערט אחשורוש איז געבליבן דער קעניג, מרדכי איז געווען סך הכל די משנה למלך, אבער אחשורוש איז געבליבן דער קעניג, און די פיר וועלט האט זיך געפירט אין א וועג וואס איינער א ווילדער המן איז געווארן דער דער יושב ראשונה במלכות, געווארן עפעס א גאנצער מאכער, וואו האט מען דא געזען און די רייכטום איז דאך געווען ביי זיי, כלי המקדש איז געווען ביי זיי, מען האט דאך געזען, די רייכטום האט מען געזען ביי אומות העולם, און ווי, וואס דארט מען, יעמאלט האט מען נישט געזען בכלל דעם יופי פון געטליכקייט, מען האט נישט געזען דער מעלה פון אלוקות, פארקערט, יעמאלט איז געווען נהנו מסעודתו של אותו רשע, מען האט זיך, וועלט איז געווען געשמאק, דאס האט מען געזען, מ'קען נישט פארלייקענען, מען האט געזען ווי וועלט איז א געשמאקע זאך, און תורה ומצוות האט מען לאו דווקא געזען דעם יוקר פון תורה ומצוות און די מעלה שבזה. און דווקא יעמאלטס זאגט מען קיבלוה ברצון. וואס איז די פשט אין דעם? ווי קען מען זאגן אז יעמאלט אין אזא מאמענט מ'האט געזען באשיימ, מ'האט געזען אפענערהייט גדולת השם, היד וירא ישראל את היד הגדולה, און מ'האט געזען ווי די גאנצע רייכטום פון עולם הזה מיט איין וויש קען עס נתבטל ווערן, מיט אין איין נאכט מיט א קריעת ים סוף קען עס נתבטל ווערן, האט מען געזען דעם אפסיות פון פון מרכבות פרעה ורכבו, מען האט עס געזען באשיימפערליך, מען האט געזען ווי א מצוה איז א דבר תמידי, מיט איין דם הפסח גייט מען ארויס פון מצרים א גאנצע אין איין נאכט פון ששים ריבוא ישראל, האט מען געזען אפן ווי איין מצוה'לע איז מער ווערד ווי גאנצע ווי גאנצע מרכבות פרעה וסוסיו, און דא מיט פורים איז געווען פארקערט, שושן איז געווען, אחשרוש איז געווען דער מלך מושל בכיפה, נאך אלץ געווען דער מושל, פארוואס איז געווארן, ער איז געווען א מושל און האט געהאט געלט און די זאכן האט מען געקענט מיט עשרת אלפים שקל האט מען געקענט איינקויפן איינקויפן גאנץ עם ישראל. אזוי איז געווען דער סדר און אזוי איז וועלט, מיט אביסל מעכטיגקייט אין פיזישן זין, און דאס האט מען געזען קלאר, און ווי אזוי, און פארקערט, און ווי האט מען געוואונען, ווייל מען האט א אסתר האט האט משתדל געווען, ס'איז אויך נישט געווען על פי טבע, און וואו, ווי, וואס איז דער פשט אין דעם אז יעמאלט איז געווען ברצון, און בזמן מתן תורה איז געווען באונס, איז געווען גענעטערהייט, וואס מיינט דאס? איז דער אלטער רבי בעצם זאגט עפעס אן אנדער טייטש אין די גמרא, אז מען זאגט עס איז געווען גענעטערהייט, דער אלטער רבי זאגט באמת עס איז נישט געווען גענעטערהייט, אין די פשוט'ן זין אז מען נעט א מענטשן טון א זאך, דער אלטער רבי טייטשט עפעס אנדערש, דער אלטער רבי זאגט דאס אליין, פארוואס האבן אידן מקבל געווען אויף זיך תורה און מצוות? דערפאר וואס אין יענער מאמענט האבן זיי געשפירט, האבן זיי געזען דער גוטסקייט פון תורה און מצוות. זיי זענען געשטאנען אין א סביבה, אין א מצב, אין א זמן, וואס יעמאלט האט מען געזען קלארערהייט ווי תורה און מצוות איז די בעסטע זאך. ממילא האבן זיי מקבל געווען אויף זיך תורה און מצוות. ברגע אידן זענען אוועק פון ארץ ישראל, אין שופטים זעט מען דאס קלאר, בשעת ס'איז געווען אחרי פטירת יהושע, מען איז געווען אין ארץ ישראל, מען האט זיך אביסל פארוואנדלט צווישן די גוים, אומות העולם, מען האט אויפגעהערט אזוי שטארק זען דער יופי פון אלוקות, האט מען איז עבדו לבעל, איז מען אוועקגעגאנגען. ס'איז דאס וואס זיי האבן בוחר געווען אין אלוקות, וואס איז גענעטער, גענעטערהייט מיינט נישט ס'האט נישט געשטאמט פון זייער אייגענע הכרה פון זייער אייגענע געוויסן, יעמאלטס זענען זיי געווען אין א מוד, לאמיר זאגן, אין א סביבה, אין א מצב וואו דער יופי פון אלקות איז געווען בהתגלות. דער מינוט, פארוואס האבן זיי גענומען תורה ומצוות? ווייל דער זאך, דער יופי פון אלקות האט זיי גענעט. דער גדלות פון אלקות האט זיי גענעט. דאס איז דער פשט. נישט, אוודאי האבן זיי געוואלט מקבל זיין, מען האט געוואלט זיין א איד יעמאלט, מען האט זייער שטארק געוואלט זיין א איד. פארוואס האט מען געוואלט זיין א איד? ווייל דער אייבערשטער איז אזוי גוט, אז ווי קען מען אים אנטזאגן? אזא מין סארט נעטשאפט איז עס געווען. די זאך איז אזוי שטארק גוט אז מען האט זיך אזוי, מען האט זיך אוודאי, ווי קען מען נישט זיין א איד? ברגע וואס מען איז אוועק פון דעם פאר און דעם שיינקייט, ווער האט וואס געזאגט אין יהושע און שופטים אז מען האט שוין, אז ס'איז שוין כבר מת כל הדור וואס האט געזען די נפלאות פון פון העברת הירדן, מ'איז צוגעקומען שוין צו א ניי דור וואס האט נישט געזען יענע נפלאות, מ'האט געזען פארקערט, מ'האט געזען ווי אז מ'מאכט גוט חיטים, אז מ'איז א גוטער מאכער אין שדה התבואה, יעמאלט מאכט מען מאכט מען מער חיונה, האט מען אנגעהויבן אביסל מער מיקל זיין אין תורה ומצוות, ווייל דער גאנצער יסוד פון די קבלה איז געווען, ווייל לפי דער מצב און דער סביבה האט מען געזען דעם יופי פון אלוקות. דאס האט דאס האט אים מחייב געווען, דאס הייסט גענעטערהייט, אז דאס וואס א מענטש איז מקבל אידישקייט ווייל ווייל דער מצב מבחוץ מצד דער מצב מבחוץ ווייזט זיך אויס אז אידישקייט איז גוט, איז בשעת דער מצ, דער מצב וועט זיך בייטן, וועט יעמאלט בייט זיך די קבלה אויכעט. משא"כ אין זמן המן איז ביים פורים יעמאלט האט מען נישט געזען דער יופי פון געטלעכקייט, מען האט בפירוש נישט געזען מצד דער מצב וואס איז מבחוץ האט מען נישט געזען דעם געשמאק פון אלוקות. מען האט נישט געזען ווי אלוקות, און אף על פי כן האבן א איד, דער איד פון זיך אליין, פון זיך אליין האט ער געזען, האט ער בוחר געווען נעמען דעם אייבערשטן פאר זיך. דאס איז נישט געווען א זאך וואס זיי האבן גענומען אלוקות מצד דעם וואס דער סביבה האט אזוי געוויזן אז אלוקות איז די בעסטע זאך. דאס האט געשטאמט פון זיי אליין. דאס האט געשטאמט ווייל זיי זענען אליין צוגעקומען צו דער הכרה אן דעם וואס דער מצב מבחוץ האט אזוי געוויזן. זיי זענען אליין איבערצייגט געווארן אין דעם אמת'ן אלוקות. דאס איז שוין א א דער רבי האט אסאך מאל גע'חזר'ט די ווארט פון פון רבי יונתן אייבשיץ, דער זעלבער דער זעלבער דערהער, די די ווארט די פסוק זאגט איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי, דער רבי יונתן אייבשיץ דאס איז די נקודה, איש יהודי היה בשושן הבירה, וואו איז ער געווען א איד, וואו האט זיך געזען זיין אידישקייט אפילו אין שושן הבירה היכן. ס'איז נישט קיין קונץ א איד אין שול און אין בית מדרש אין שול צו אין א סביבה פון יראת שמים יעמולט יעמולט איז ער א איד יעמולט וואס הייסט ער געפונט זיך אין א מצב וואס יעמולט לייכט דער מעלה פון זיין א איד ס'לייכט דער מעלה פון יראת שמים יעמולט איז ער א איד בשעת ער קומט אין שושן הבירה ער געפונט זיך וואו שוק ער געפונט זיך דארטן וואו ביזנעס שטראמט ער געפונט זיך דארטן וואו עולם הזה מיט די גאנצע קנאק און דארטן זאל ער זיין וואס זאל ער זיין א איש יהודי דאס איז געווען דער אויפטו פון מרדכי דאס איז געווען דאס איז דער אויפטו פון גלות אפילו אין א מצב וואס ווארפט זיך פאר די אויגן? וואס זעט מען? וואס וואס וואס וואס קניט וואס קריכט אריין ביי אונז אין די אויגן? א שושן הבירה, שושן הבירה איז די זאגט די קעפיטעל אין מאנהעטן איז שושן הבירה איז געווען דער דער הויפט פון דער גאנצער וועלט יעמאלט איז געווען דער מלוכה פון גאנץ דער גאנצער אמט אמט פון דער וועלט איז געווען שושן הבירה און דארטן דער רבי זאגט איין מאל זייער געשמאק איך זאג איש יהודי הוי בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי זאגט וואס האט זיך בשעת מען האט געזען מרדכי אין שושן הבירה וואס האט מען געזען וואס האט זיך געווארפן פאר די אויגן אז ס'גייט א איד איש יהודי האט זיך נאכגעפרעגט ווי הייסט האט מען געזאגט מרדכי בן יאיר בן שמעי וואס האט זיך געווארפן ס'איז א איש יהודי דאס האט מען געזען און דאס איז דאס איז דער אויפטו אין גלות אז א איד איז איז איז ער איז נישט א איד מיט דעם וואס דער סביבה וואס דער סביבה צו דער מצב הייבט אים אויף און ווייזט צו אים די שיינקייט פון יראת שמים פארקערט וועלט זאגט אים אז דו וועסט זיין א גוטער ביזנעסמאן וועסטו מצליח זיין. וועלט, דער מצב זאגט אים אז דו ביסט, אז דו ביסט, אז דו ביסט נישט אידישקייט, נישט אזוי, נישט אזוי גייט מען דורך דער וועלט, און דאס ווייסט מען דאך דורך דער וועלט, א איד, א פרומער איד, דאס דאס איז בטלנות, ווילסט, ווילסט אדורך מאכן די וועלט און מצליח זיין, ווי די אנדערע, דאס זעט א מענטשן קלאר אין פראנט פון די אויגן, און אף על פי כן איז איש יהודי היה בשושן הבירה האט עס נישט געווירקט אויף אים, און ער האט, און ער האט, און ער האט.

פארוואס זאל ער וועלן זיין? דאס איז א באזונדערע שאלה. איך רעד, לאמיר זאגן ער וועט וועלן זיין א איד מצד די זעלבע, ווייל דער אייבערשטער, איך רעד נישט ווייל דער אייבערשטער איז גרויס טאקע, יד הגדולה, אבער פארוואס נישט ווייל, נישט, נישט ווייל ער, נישט ווייל דער, ער איז, יד הגדולה איז דא, יד, יד הגדולה ווערט געוויזן, במילא גייט ער נאך יד הגדולה. דער איד טאקע האט זיך געביטן, ער האט טאקע, ער האט טאקע זיך מחנך געווען און געזען ווי דער אייבערשטער איז דער אמת. נישט ווי מתן תורה צייט אידן זענען נישט געווען מחונכים. מען איז געווען מענטשן, מען איז געווען מענטשן, מען איז געווען אין מצרים ערוות הארץ, אשר נאכל במצרים חינם, וואס איז געשען? גלייך נאך, גלייך נאך מתן תורה איז מען, עס פעלט אביסל פלייש, איז מען, וואס איז, וואס האט ער געטראפן? ס'איז דאך ערשט געווען מתן תורה, וואס האט ער געטראפן? אידן זענען ענדערש נישט געווען מחונכים, מען איז אליין נישט געווען, מען איז געווען רעגולער מענטשן, א רעגולער מענטש אז ער איז הונגעריג פילט ער הונגעריג, אין יענעם מאמענט וואס לערנען תורה, דאס וועט העלפן מיין הונגער? און זיי האבן געזען א און זיי האבן געזען א חשיבות אין די רעגולער לעבן אלס זיין זיין קאפ, ער איז נישט געווען אין א מצב וואס ער זעט נישט קיין חשיבות אין דעם לעבן פון עולם הזה. עולם הזה איז א גוטע זאך, לפועל פארוואס א מתן תורה האט איז ער איז ער איז איז איז איז ער געלאפן געזאגט נעשה ונשמע, ווייל ער האט געהאלטן אז עולם הזה איז גארנישט נישט ווערט, ווייל זיין קאפ האט געזאגט אז עולם הזה איז גארנישט נישט ווערט, ער האט געמאכט א חשבון פאר זיך אליין אז עולם הזה איז ווערט גארנישט, נישט געמאכט א חשבון

אבער אז דער מצב אז אז אז די מציאות איז אז ער זעהט יעמאלט די שיינקייט פון תורה יעמאלט איז כאפט ער זיך ווייל דער זאך נעמט אים ווייל דער זאך ווייזט זיך צו אים גייט ער נאכדעם נישט ווייל ער האט זיך מתן תורה געווען אן אנדערע זאך און פורים געווען אן אנדערע זאך אידן האבן זיך מחנך געווען און און און זיך אגען אגען אינדעפענדענט ווי מען זאגט זיי האבן אליין דערהערט מען האט אליין צוגעקומען צום קאפ אז אלוקות איז אמת און עולם הזה איז שקר נישט ווייל מען האט געזעהן מצרים טובעו בים. מצרים טובעו בים, און יעמאלט נישט ווייל זיי האבן אליין איבערצייגט געווארן מיט זייער שכל אז מצרים איז גארנישט נישט ווערד. זה קלי, בסדר, מ'האט געזען אלוקות, מ'האט געזען, נישט ווייל נישט ווייל זיי האבן געמאכט דער אייגענער חשבון אז ס'איז אזוי, אז מ'האט געזען יעמאלט, אז זיי האבן געזען א טאג שפעטער אנדערש, איז געביטן דער מיינונג, וואס אבער? ס'איז נישט געווען, ס'איז נישט ווייל זייער מיינונג איז געווען אז עולם ה א תורת א תורת א דרך החיים א תורה מצוות איז אמת, און דאס האט מען געזען יעמאלט א די דרך פון תורה ומצוות האט דאס האט דאס געווירקט אז מען האט געזען אז עולם הזה געווירקט און געגאנגען נאך נאך נאך עולם הזה איז טאקע געווען מען האט טאקע געגאנגען נאך עולם הזה כ'מיין די גאנצע עס איז געווען מען איז געגאנגען נאך נאך עולם הזה מ'האט פורים איז געווען א צייט וואס מען האט זיך אליין מחנך געווען מען איז אליין איבערצייגט געווארן אין דעם ריכטיגקייט פון דער זאך און זאג אזוי ווי פשוט בפשטות אין א מושג פון חינוך, א קינד פארשטייט נישט די אליין איז ער נישט נתחנך געווארן ער זאל מייקר זיין א גמרא, מען זאגט אים אז אז מען ווייזט אים אז מען לערנט גמרא קריגט מען א פרס, וויל ער לערנען גמרא ווייל ער זעט אז גמרא איז א גוטע זאך, פארוואס זעט ער גמרא איז א גוטע זאך, מען ווייזט אים אז עס איז א גוטע זאך, נישט וואס ער איז זיך נתחנך געווארן און ער אליין קומט צו דער הכרה אז אז תורה ומצוות איז א גוטע זאך. א מענטש ווערט עלטער דארף דארף ער זיך אליין מחנך זיין אז ער טאקע ער טאקע פארשטייט און זעהט ווי דאס איז אמת און דאס איז שקר, ווי דאס איז אויף דעם איז ווערד לעבען אויף דעם איז נישט ווערד לעבען. נישט דערפאר ווייל די מציאות אין בחוץ איז אזוי אז ס'איז כך וכך, אויב ס'איז נאר ווייל די מציאות אין בחוץ ווייזט אים אזוי, איז די מציאות בחוץ א דבר המשתנה. איז היינט איז די מציאות אין בחוץ ווייזט ער כך וכך, און מארגען איז די מציאות אין בחוץ ווייזט ווייזט אנדערש. דארף זיין אן איבערצייגונג וואס שטאמט פון דער מענטש אליין. פארשטייט דאס איז דאס דאס איז דאס וואס דער אלטער רבי מכאן מודעא רבה לאורייתא ביז יעמאלט און נישט וואס אידן אליין זענען געווען איבערצייגט אין דעם ענין דער מצב האט זיך איז געווען אזוי דער מציאות איז געווען אזוי אז מען האט געזען די מציאות איז אוודאי איז מען איז מען אויפגעהויבן געווארן אין דעם אין דעם שטראם פון פון דער יופי פון אלוקות ווייל מען האט ווייל יעמאלט האט מען געזען אז דער אייבערשטער איז גוט אז מען האט געזען אז עולם הזה איז גוט איז מען געגאנגען נאך עולם הזה אום פורים איז נישט געגאנגען נאך וואס מען האט געזען, מען האט אליין געמאכט א חשבון, וואס האלט זיך אויס ע"פ מיין קאפ, ווי האלט זיך אויס, ווי דארף זיין דעם ענין, איז אויף דעם, דאס איז איין נקודה אלטער רבי, די מעלה פון גלות, מעלה פון גלות, די גאולה פון גלות בכלל, אז א איד קומט צו דער הכרה מצד עצמו, ער אליין קומט צו א ריכטיגע הכרה אז אז די ענין איז כך וכך, אז תורה ומצוות איז אמת און דאס איז שקר, נישט דערפאר וואס מען ווייזט אים אזוי, וואס דער מציאות איז אזוי, נאר ווייל ער מצד עצמו קומט צוגיין צו דער הכרה. וואס דערפאר דאס איז טאקע וואס די גמרא זאגט, מכאן מודעא רבה לאורייתא, משא"כ פורים איז געווען קימו וקיבלו היהודים, עס איז נישט געווען בדרך, בדרך, בדרך, איז דאס איז איין זאך. דערפאר אויכעט זאגט מען אז אז וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם, פארוואס איז פורים א זאך וואס וועט נישט נשתנה ווערן? די גאנצע סוף איז לקיים עליהם ועל זרעם, ס'איז געווען עפעס א יום טוב נצחי, מ'האט זיך אויפגעטאן קיבלו, קימו וקיבלו עליהם ועל זרעם, ווי איז געווען אזוי זיכער אז עליהם ועל זרעם? אויב תורה ומצוות איז אויב דאס וואס מ'איז בוחר דעם דרך פון תורה און מצוות, ווייל מ'זעהט אז תורה און מצוות איז גוט, ווייל דאס זעהט מען יעמאלט, יעמאלט יענער זאגט יעמאלטס שפילט שפילט זיך די ראלע תורה ומצוות אזוי ווי ס'איז דא אין עולם הזה איז דא טרענדס ס'איז דא מצבים אמאל איז דא א טרענד אז אז כ'ווייס מענטשן לעבן נאך כ'ווייס לעבן נאך לויפן נאך וואס דער דער זאך און די טרענדס בייטן זיך אמאל זעט זיך אן ווי דער טרענד איז זייער א ווי דער ווי דער מענטשן לויפן נאך אזא זאך און אמאל לויפט מען נאך א צווייטע זאך אזוי אמאל לויפט מען נאך חזנות אמאל לויפט מען נאך סתם מענטשן לויפן נאך זאכן דאס איז נישט וואס ער האט דאס

דאס איז א ווארט באמת וואס דאס איז דאס איז די פשטות פון דעם ענין די פשטות פון דעם ענין לפועל לפועל איז אין דעם נקודה פאראן אסאך א ווייטערע ווארט אסאך א ווייטערע ווארט אין דעם זין וואס תורה ומצוות איז נישט געקומען מצד המצב מבחוץ נאר עס איז געקומען פון א אינערליכע הכרה אין דעם אמת פון אלוקות די פשוט'ע הבנה פון דעם וואס איך האב געזאגט פריער א מענטש קען זיין א איד צוליב חיצוניות'דיגע זאכן

זאגט מען אז חייב איניש מען דארף ווי פראוועט מען די נצחון פון פורים אז מען שיכור'ט זיך פורים אז מען דארף פארגעסן אז בין ארור המן לברוך מרדכי כ'ווייס דא א שקלא וטריא כ'ווייס נישט די אנדערע כ'ווייס אז דער רבי האט א גאנצע שקלא וטריא צו מ'איז מקיים די מצוה פורים מיט מיט מיט שכרות אליין ס'איז די שכרות דארף זיין אין דעם ענין וואס מ'איז נישט מבחין צווישן ארור המן לברוך מרדכי גלאט אזא שכרות אבער נישט נישט לגבי דעם ענין דאס איז נישט נישט מקיים דעם דעם עד דלא ידע איך ווייס נישט צו ס'שטייט אין צו איז געהאלטן על פי הלכה דעם ענין גלאט אז אז מ'פארגעסט אלץ אז מ'קען בכלל קען נישט מחלק זיין דאס איז נישט דאס איז נישט מקיים דאס איז עד עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי דער דער מצוה האט אויך א שיעור אזוי ווי יעדע מצוה האט א שיעור דער שיעור איז שיכור ווערן ביז לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. אבער אויב ער ווייסט בכלל גארנישט, אבער וואס איז פשט לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, ער ווייסט נישט דער חילוק צווישן קדושה מיט קליפה, ער זעט נישט קיין חילוק צווישן קדושה און קליפה, לא ידע, וואס איז דער מיין אין דעם, ווי קען זיין א מצוה א איד זאל בכלל, אז א איד זאל פארגעסן זיין דעת, נישט זיין אין קאנטראל אויף זיך, דאס איז דאך היפך דעם גאנצן ענין פון קבלת מלכות שמים, היפך דעם גאנצן ענין אז ס'איז דא א מלך, און דער מלך איז, און ס'איז דא א מותר ואסור, ווי קען מען מאנען פון א אידן ער זאל זיין ער זאל זיין אין א מצב וואס ער ווייסט נישט און ער איז נישט בגדר מקבל זיין אויף זיך שלטון שלטון המלך? וואס איז דער מיין אין דעם? ווי חסידות רעדט בהמשך צו די פריערדיגע ווארט, ווי חסידות רעדט אביסל א ווארט ווייטער. על פי פשטות, על פי פשטות. לכאו' אז מ'רעדט וועגן א מענטשן בוחר זיין א געוויסער דרך בחיים, ס'דא דער מענטש, דער מענטש איז בוחר, מ'רעדט דאך אלץ, די אויפטו פון פורים איז אלץ אין דעם ליין, אין דעם ענין, צ ל וואס איז געווען דער הדר קבלוה בימי אחשורוש, מתן תורה איז געווען די התחלת הקבלה פון תורה און מצוות, דער אנהויב וואס אידן זענען אריין בברית אין תורה און מצוות, בברית השם אלוקים, פורים איז געווען די גמר הקבלה, פורים האט מען אנגענומען, ס'איז געווען עפעס א הדר קבלוה, מקבל געווען ברצון בימי אחשורוש, מ'האט מקבל געווען תורה און מצוות ברצון. און פאראן א איד פאר מתן תורה, פאר תורה און מצוות, און דערנאך גייט א איד און א איד איז און א איד איז בוחר פאר זיך א דרך פון תורה און מצוות, איז אזוי אויב זאגט מען על פי פשטות אין וועלט פאראן זאג זאג כ'רעד נישט ארור המן אבער על פי פשטות זאג זאג קדושה איז אור און המן איז חשך, פינסטער און ליכטיגקייט. אין וועלט איז פאראן פארשידענע סארטן זאכן, ס'דא גוטע זאכן, נישט קיין גוטע זאכן, זאכן וואס זענען מסכן א מענטשן, זאכן וואס מאכן א מענטשנ'ס לעבן גוט, ס'דא פארשידענע זאכן אויף דער וועלט. איז א מענטש איז בוחר די זאכן האב איך ליב און די זאכן האב איך נישט ליב. פארוואס? ווייל די זאכן זענען גוט, די זאכן האבן אין זיך גוטע תכונות און זענען גוטע זאכן, וועל איך זיי אננעמען. דער זאך איז נישט קיין גוטע זאך, ס'איז א זאך וואס האט אין זיך נעגעטיווע נעגעטיווע עלימענטן צו זיך, וועל איך עס נישט אננעמען. וויל איך עס נישט אננעמען יענעם זאך איז דאס דאס איז די פשט א מענטש איז מחליט א זאך על פי ידיעה ער איז מרגיש די זאך ער פילט און ער ווייסט די זאכן וואס ער האט לפניו וואס ער געפינט זיך אין דער וועלט ס'איז דא גוטע זאכן און שלעכטע זאכן ער קלייבט אויס א וועג פון גוטע זאכן ווי א מענטש קלייבט זיך אויס ער קלייבט זיך אויס אז דער זאך ער האט מחליט געווען אז דער זאך איז גוט און דער זאך איז נישט גוט. יא אבער דאס וואס דער מענטש קלייבט אויס זאג גוטע זאכן לעומת נישט קיין גוטע זאכן. זאגט לא איך וויל בכלל נישט האבן קיין זאכן איך וויל זיין מיט זיך אליין. זאגט דאס וואס דער מענטש דארף אנקומען צו זאכן איז שוין ווי דער מענטש איז פארבונדן מיט זאכן אנדערע זאכן אויסער אים ער איז פארבונדן מיט זאכן אויסער אים. ס'איז דא דער מענטש אליין, מיין לעבן, און דערנאך באנוץ איך זיך און איך פארבינד זיך מיט זאכן. איך נוץ זיך מיט זאכן. גוטע זאכן שלעכטע זאכן. דער גאנצער ווארט פון בוחר זיין א דרך אין וואס זיך אריינלייגן אין מיין לעבן איז דאס דאך א דבר חיצוני, איך רעד דאך נישט וועגן זיך, ס'איז דא זיך אליין, מיין אייגענער לעבן, וואס איך בין פריי פון זאכן, לאמיר זאגן די אייבערשטער וואלט נישט באשאפן א מענטש אן זאכן, וואלט נישט געווען גוטע זאכן און נישט קיין שלעכטע זאכן אויף דער וועלט, נאר דער מענטש אליין, יעמאלט איז דער מענטש אליין וואלט געווען מכונס אין זיין אייגענעם לעבן ווי א קינד, ווי א קינד, ווי א קינד פאר א פאר א פאר טעג, ס'נישט דא קיין זאכן, דער קינד איז, ער, ער, ער זאגט ער קוויקט זיך מיט זיך אליין, ער באסמאקעוועט זיך מיט זיך אליין, נישט וואס ער וואס ער וואס ער וואס ער זוכט זאכן בכלל. דער דער גאנצער ענין וואס איז דא גוטע זאכן אויף דער וועלט, נישט קיין גוטע זאכן אויף דער וועלט, און דער מענטש זוכט זיך אויס א גוטער זאך צו א נישט גוטער זאך, ווי ער פארשטייט א גוטע זאך און נישט קיין גוטע זאך. דער דער גאנצער דער גאנצער סיסטעם פון קלייבן אויס גוטע זאכן און זיך אריין לייגן מיין לעבן אין נישט קיין גוטע זאכן, דאס אלץ רעדט זיך אין דער מענטש א חלק חיצוני פון א מענטשן ווי ער איז פארבונדן ווי ער איז פארבונדן מיט וואס זיין לעבן באשטייט אין דעם וואס ער וואס ער באנוצט זיך מיט זאכן לאמיר זאגן וואס איז נישטא קיין זאכן אויף דער וועלט ער וויל זיין איצטער פריי ער וויל לעבן מיט זיך אליין איצטער ער וויל זיך נישט פארנעמען מיט זאכן בכלל ער וויל זיך אליין שלאפן אין בעט פרייערהייט. און יעמאלט דארף ער בכלל נישט, רעדט זיך בכלל נישט וועגן וועלכע זאכן ער גלייכט. דער גאנצער נושא פון וועלכע זאכן איך גלייך, רעדט זיך אז ס'איז דא זאכן, מבחוץ ממני, וואס וועלכע איך גלייך און וועלכע איך גלייך איך גלייך נישט. זאג, אזוי נארמאל, זאג, אויף די פשטות פארשטייט מען. דער אייבערשטער האט באשאפן א וועלט, ס'איז דא קדושה אויף דער וועלט, און ס'איז דא קליפה אויף דער וועלט. ס'איז דא דביקות צדקה, ס'איז דא דברי קדושה, זאכן וואס פארבינדט דיר מיט'ן אייבערשטן, און ס'איז דא זאכן וואס בינדט דיר אפ פון דעם אייבערשטן. ס'איז דא זאכן וואס זענען נישט קדושה, ס'דא דברים וואס זענען מטמא את הנפש, זאכן וואס מאכן וואס מאכן נידעריג דעם מענטשן. און דער מענטש, פאר פורים איז געווען, מ'האט געזען דער יופי פון די גוטע זאכן, פורים האט מען אליין, איז מען אליין צוגעקומען צו דער הכרה אז די זאכן זענען גוט און די זאכן זענען נישט גוט. מ'איז אליין צוגעקומען צו דער הכרה, די זאכן זענען גוט, די זאכן זענען נישט גוט. אבער ווער דארף בכלל האבן פארשידענע זאכן אויף דער וועלט? דער אייבערשטער האט דאך געקענט באשאפן די וועלט אינגאנצן אנדערש, באשאפן א וועלט וואו דער מענטש זאל בכלל זיין פריי, ער זאל לעבן, ער זאל נישט האבן די גאנצע סיסטעם פון גוטע זאכן, דברי קליפה און דברי קדושה, און די דברי קליפה מאכן אים און זענען מעורר ביי אים תאוות ער וויל, אז ער האט עפעס, ער האט א משיכה צוגיין צו זיי, און דברי קדושה איז כך, און ער דארף בוחר זיין אין דער דרך איבער א צווייטע דרך, זאל זיין נאר אים אליין. און אזוי ווי מ'זאגט א מענטש נארמאל אז, אז, אז, לו יצוייר, לו יצוייר אז מ'וואלט אים געזאגט אז, אז, דער אייבערשטער וועט מבטל זיין און זאגט פורים דער אייבערשטער איז מבטל עס איז נישטא קיין תורה ומצוות היינט היינט קענסטו טון וואס דו ווילסט וואס האסטו געטון יעמאלט וואס האסטו יעמאלט געטון דער אייבערשטער זאגט עס איז נישטא קיין זאך איז וועסט דו פארגעסט טון ווי דו ווילסט וואס האסטו יעמאלט געטון וואלסטו אויך געזוכט עפעס מקיים זיין א מצוה פשטות פון וואס האסטו געזוכט מקיים זיין א מצוה לאחר ווי עס איז דא דער סיסטעם פון שולחן ערוך ס'איז פאראן תריג מצוות און ס'איז פאראן שס"ה מצוות שס"ה לא תעשה און מצוות עשה און ס'איז דא און עולם הזה קומט צו גיין און זאגט דיר אז עולם הזה איז גוט וואס דו קענסט הנאה האבן, קענסט דאס, מצוות זאגן דיר, אז אדרבה, דאס איז דאס דביקות אלוקות, דארפסט בוחר זיין א דרך, דרך די זאכן זאלסטו זיך אריינלייגן אין די זאכן, דו זאלסט אריינלייגן אין די זאכן. דאס איז אלס, דאס איז אלס לאחר ווי ס'איז באשאפן געווארן זאכן, און דער מענטש איז געבויט אין אזא מין סארט אופן וואס א חלק פון מענטש איז נישט, ער איז באורד לעבן נאר מיט זיך אליין, ער זוכט עפעס זאכן זיך פארהאנדלן מיט זיי, איז אדער וועט ער זוכן די זאכן אדער יענע זאכן. אבער וואס דארף ער בכלל האבן זאכן, וואס דארף ער האבן בכלל גוטע זאכן און נישט גוטע זאכן, ער וועט זיצן אליין אין שטוב, זיצן אליין און חלומ'ען, וואס האבן בכלל זאכן, שייך עס אזא זאך, זאג, איר פארשטייט וואס איך זאג? וואס דארף ער בכלל האבן האבן האבן זאכן אויף די וועלט? איז איז דאס דאס דאס איז באמת אז מען זאגט חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע, דא אליין, נישט

פארשטיי וואס וואס האט דער יעמאלט געזוכט? דער דער אויפטו דער אויפטו פון פורים זאגט מען אז דער דאס איז דער דער חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע אז א איד פון זיך אליין זוכט אן א מצוה נישט ווייל ס'דא שס רמ"ח מצוות עשה און שס"ה לא תעשה און ער איז שוין ער פארנעמט זיך מיט טון זאכן מען רעדט זיך שוין אלץ וואס ער פארנעמט זיך עפעס גייט ער דאך טון אדער וועט זיך אריינלייגן אין מסחר אדער וועט זיך אריינלייגן אין זיינע חסידישע רייד אדער וועט זיך ער זוכט עפעס טון מיט זיך. וואס האט ער טון מיט זיך? קלייבט ער אויס א וועג? וואס איז אויב ער זוכט גארנישט נישט טון מיט זיך? ער איז א קינד ער זוכט גארנישט נישט טון מיט זיך. וואס וואס ס'מאנט זיך עפעס פון אים יעמאלט? מצד מצד זיין אייגענער לעבען אליין מאנט זיך פון אים עפעס טון? ס'מאנט זיך פון אים עפעס? לכאורה לכאורה נישט. דער חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע איז אז אז פון זיך אליין, דאס פון זיך אליין זוכסטו מקיים זיין א מצוה. זוכסטו נישט ווייל ס'איז דא א ברוך המן און ארור מרדכי. ס'איז נישטא קיין ברוך המן און ארור מרדכי. דער מענטש קומט צו צו א, ס'איז נישטא קיין ארור המן ס'איז נישטא קיין שלעכטע זאכן, ס'איז נישטא קיין גוטע זאכן. און דער מענטש פון זיך אליין, נישט וואס ער ווייס און ער פילט אז ס'איז דא גוט און ס'איז דא שלעכט, און ער דארף זוכן וועלכע זאכן צו זיך, נעמט ער די גוט לגבי די שלעכט. ער פילט נישט, ס'איז נישטא נישט קיין גוטע זאכן, נישטא קיין שלעכטע זאכן, ס'איז בכלל נישטא קיין זאכן. ס'איז לא ידע, ס'איז נישטא קיין זאכן, ער פילט בכלל נישט זאכן, ס'איז דא נאר ער אליין. און פון זיך אליין מאנט זיך ברוך המן און ארור מרדכי. נישט ווייל ס'איז דא שוין א ארור המן א ברוך מרדכי און ער דארף אויסקלייבן וועלכע דרך ער וויל נעמען. פון זיך אליין, פון זיין אייגענער זיך, מאנט זיך פון אים, ער זוכט מקיים זיין א מצוה. דער מושג פארשטיין אז א מענטש פון זיך אליין, פון וואנעט שטאמט עס? עס איז דא צוויי זאכן פון וואנעט שטאמט דעם ענין. די ערשטע זאך איז, דארף פארשטיין, מען דארף פארשטיין וואס איז, וואס איז, וואס איז דער תכלית, וואס איז טאקע, וואס מאנט זיך פון א אידן לפועל? וואס וואס מאנט זיך פון א אידן? ס'דא איינס איינס אזוי פשוט וואס זאגט מען די אייבישטער האט באשאפען א וועלט מיט פארשידענע זאכען אויף דער וועלט, גוטע, קדושה און קליפה, און די אייבישטער וויל אויספרואווען אז א יוד זאל נישט זאל נישט ער זאל נישט זאג פארנארט ווערן פון די פון עולם הזה און ער זאל גיין אין די ער זאל פארשטיין ער זאל ריכטיג פארשטיין דעם ריכטיגען דרך. דאס איז אויך אמאל מער מבאר אויף וואס איז געווען דער גאנצער מכוון וואס די אייבישטער האט מוריד געווען א אידן אין גלות אז מעשה עולם הזה זאל אים מפתה זיין און אף על פי כן זאל ער בלייבען שטארק ער זאל ווייזן זיין קלוגשאפט, ער זאל ווייזן זיין קלוגשאפט אז אף על פי כן איז ער בוחר בתורה ומצוות. דאס איז איין ווארט. און וואס וואס זאגט די די ווי די מדרש זאגט, וואס איז דער חילוק פון א איד מיט א גוי? א איד איז א פיקח און א גוי איז א נאר. אזוי אזוי אזוי אזוי שטייט אין אין מדרש. אז דער גוי איז א פ אז דער גוי ווערט איז א נאר, ער ווערט פארלוירן, ער זעט עולם הזה און ס'איז גוט און ס'איז געשמאק און ער טראכט נישט ווייטער. א איד איז קלוג, א איד טראכט ווייטער. בסדר דאס דאס מאכט מיר פילן גוט ברגע זו, אבער וואס וואס ליגט אין דעם? וואס פאר א עומק ליגט אין דעם? און א איד איז קלוג און ער ווערט נישט נתפתה מצד די געשמאקע זאכן וואס ער געפינט, און ער קריכט און ער דערגייט אז פאראן א עומק אין לעבן, און ער איז בוחר, ער איז קלוג, ער איז א פיקח, ער איז קלוג וואס ער דערזעט דעם אמת'ן משמעות פון לעבן, ער ווערט נישט פארבלענדעוועט מיט די נארישקייטן פון תענוגי עולם הזה. משי, דאס איז איין זאך, מ'זאגט א מעלה פון א איד, נישט דאס איז דער תכלית המכוון, דער מעלה פון א אידן וואס א איד איז, וואס א איד איז קלוג, נישט דאס איז דער תכלית המכוון פון גלות. נישט דאס איז דער תכלית המכוון וואס דער אייבערשטער וויל וויל פון א אידן. דער תכלית המכוון וואס דער אייבערשטער וויל פון א אידן איז אז א איד זאל צוקומען צו דער מדרי צו דער צו דער צו דער ארויסברענגען ביי זיך דעם ענין, ווי ווי זאגט דער לשון ישראל וקודשא בריך הוא כולא חד, אז א איד באמיתית מהותו איז ער פארבונדן מיטן אייבערשטן. מצד זיך אליין זוכט ער זיין פארבונדן מיטן אייבערשטן, נישט ווייל ס'דא, נישט ווייל ס'דא, זאגט ביי אונז, אז ס'וואלט נישט געווען די מצוה פון דאווענען שחרית אינדערפרי, ס'וואלט נישט געווען אזא מצוה, וואלט מען געזוכט דאווענען? מיר וואלטן געזוכט דאווענען? איך זוך עפעס דאווענען אינדערפרי? ס'דא א מצוה דארף מען, איך בין א פרומער איד, פון נעכטן בין איך שוין א פרומער איד, היינט איז דא א מצות עשה מוז איך דאווענען איך האב א ברירה אז נישט וואלט אז נישט אז נישט אז ס'וואלט נישט געווען די מצוה פון דאווענען שחרית מאנט זיך פון מיר דאווענען שחרית ס'איז דא עפעס א מציאות וואס מאנט זיך מצד מיר טון די זאך צו מצד די מצוה צו מצד די מצוה טו איך די זאך ווייל די זאך איז גוט איך ווייס אז די זאך איז גוט ממילא דארף מען עס טון זאג רעגולער מענטשן מיר געפינען זיך אין א מצב וואס מיר אונזער גאנצער צוגאנג צו תורה ומצוות איז ס'איז דא די זאך, ס'איז דא דאווענען, ס'איז דא לערנען, און מען דארף עס טון, צו מען דארף עס טון, צו ס'איז ריכטיג צו טון, ממילא דארף איך עס טון. אז ס'וואלט נישט געווען, אז מען וואלט עס נישט געדארפט טון, מען וואלט עס נישט געדארפט טון, וואלסטו דאס סיי ווי געטון? דאס איז די שאלה. ס'מאנט זיך פון דיר דאווענען און לערנען? ס'מאנט זיך פון דיר אליין? אז ס'וואלט נישט געווען מצוות תלמוד תורה, ס'מאנט זיך פון דיר די מינים צו נישט? דאס איז די שאלה פון פון לא ידע מיט ידע און ידע איז די פשט דו ווייסט שוין דאס דו ביסט א מקבל דו ביסט א פרומער איד און ס'איז שוין דא תורה און מצוות ביסט שוין ביסט שוין א פארט אוו די סיסטעם תורה דארף מען דארף מען עס טון פון זיך אליין מאנט זיך עס ארויס צו נישט לבסומי עד דלא ידע מיינט אז ס'איז נישט ווייל ס'איז דא די תורה און מצוות ס'איז נישטא תורה און מצוות ס'איז טאקע א שיכור איז פטור מן המצוות ס'איז נישטא און אף על פי כן איז זוכט ער דער ברוך המן און ארור מרדכי מצד זיך אליין מאנט זיך לערנען תורה און דאווענען, נישט ווייל ס'דא ווייל פארוואס מאנט זיך עס אזוי ווייל ווייל וואס איז א איד א איד איז ישראל וקודשא בריך הוא כולא חד וואס איז א איד באמת א איד איז אז א איד איז א זאך וואס וואס זוכט זיין דבוק צום אייבערשטן אט דאס איז דער מהות פון אט דאס איז דער דאס איז דער דער אמת'ער מהות פון א אידן. דאס דאס איז די מהות פון א אידן. איר פארשטייט דעם יסוד פון מ'שטאנט ווייל א איד האט א נשמה אין זיך, און די נשמה באמיתות מהותו איז בדביקות צו אלוקות, און מאנט פון זיך ארויס טון א מצוה. מצד דעם לא ידע פון זיך, מצד זיך אליין מאנט זיך מקיים זיין א מצוה. די גמרא זאגט אז אז אז.

מצוות בשמחה הייסט אז ס'האט זיך געמאנט פון זיך אליין טון די מצוות. ס'איז געווען מצוות וואס אידן האבן מקבל געווען מתוך שמחה הייסט זיי האבן דאס פון זיך אליין האט זיך האט זיך מחייב געווען א איד ער קען נישט אן יום טוב ער אליין זוכט אז ס'וואלט נישט געווען א יום טוב וואלט ער אליין געמאכט א יום טוב ווען מ'האבן נישט אז ס'וואלט נישט געווען וואלט ער אליין געגאנגען מאכן אזא מין ענין דאס דאס דאס איז געווען די אויפטו פון וואס איז נתגלה געווארן פורים מצד מצד זיך אליין איז מען געגאנגען טון די מינים. נישט צוליעב דעם וואס שוין דא וואס שוין דא די מינים מצד זיך אליין איז מען געגאנגען פארוואס טאקע מצד זיך אליין גייט מען טון א מצוה ווייל דאס איז א איד איז פארבונדען מיטן אייבערשטן איז דאס איז נישט נישט מצד א קלוגשאפט וואס ער איז קלוג און ער פארשטייט אז דאס איז בעסער פון יענע זאך ווייל במהותו איז א איד דער אייבערשטערס איז דער אייבערשטערס א קינד במהותו וואס איז א איד ער איז ער איז א מהות וואס ענינו איז אויף צו דורכפירן וואס דער אייבערשטער וויל גורם זיין דעם אייבערשטן נחת רוח דאס איז זיין דאס איז זיין איידענטיטי דאס איז זיין DNA במילא און צו דער דערהער דארף א איד דארף א איד צוקומען פורים צו דער דערהער וואס איז אין אין אין ס'איז א בהמשך דער ווארט מקאמי דרא ביה לאורייתא אז דער אויפטו פון גלות איז אז דאס ווערט איין דאס ווערט דורך גענומען אין זיך אליין איז דאס איז דאס א ווייטערע ווארט נישט נאר דורך גענומען אין זיך אליין אז דו אליין מאכסט דעם חשבון אומות מצרים מתן תורה נאר ס'איז נישט קיין חשבון אויכט דאס שטאמט פון דיין אייגענעם איך פון דעם שטאמסטו אז דו ווילסט טון א מצוה.
עד דלא ידע דארט די גמרא זאגט אז אז די שנאה אסור ל אז אז מען קומט צו מודים איז מנפשיה קא כרע מנפשיה קא כרע אזוי שטייט אז אז איך געדענק נישט דעם נאמען פון דעם הא רבי יוסי איז געדענק ער זאגט אויף זיך ער געקומען צו מודים האט ער פון זיך אליין געבויגט ער האט שטארק געקאכט וואס איז מנפשיה קא כרע נישט וואס שולחן ערוך שטייט אז מען דארף כורע זיין פון זיך אליין בוקט ער זיך צום אייבערשטן פון זיך אליין בוקט ער זיך דאס איז די ווארט. ווייל א איד בוקט זיך צום אייבערשטן, א איד טוט אזא זאך, נישט ווייל דער אין שולחן ערוך שטייט אזוי, ווייל א איד איז א מענטש וואס קען נישט אן שולחן ערוך, פארשטייט וואס איך מיין, דאס איז דער עד דלא ידע, ער קען קומען צו א מדריגה פון לא ידע, ער ווייסט בכלל נישט וואס טוט זיך, ס'איז נישטא קיין, ס'איז נישטא קיין גוטע זאכן און שלעכטע זאכן, און ער דארף אויסקלייבן א וועג, און ער איז מוכרח, און דער זאך איז גוט, דער זאך איז נישט גוט. פון זיך אליין מאנט זיך פון אים אז א מענטש גייט גייט גייט עסן, שטייט נישט ערגעץ וואו אין א ספר אז מען דארף גיין עסן, פון זיך אליין גייט מען עסן, פון זיך אליין טוט מען פארשידענע זאכן, די דאס פון זיך אליין דארף מען טון, ער זאגט אז דאס וואס א מענטש טוט שלא בידיעתו איז דאס אין א געוויסער זין ברענגט ארויס אסאך טיפער וואו דער מענטש באמת האלט, וואס א מענטש טוט נישט נישט זאגט נישט נישט נישט נישט נישט ריכטיגערהייט נישט נישט רעכענענדיג, א מענטש טוט אזוי. בדרך ממילא, דאס ברענגט ארויס אין וואו דער מענטש באמת ליגט. וואס ביסטו אליין, דאס טוסטו אזוי, אן טראכטנדיג טוסטו אזוי, ווייל דאס דאס שטאמט פון דיר אליין. נישט ווייל דו האסט זיך אוועקגעלייגט אין א געוויסער מצב. נישט ווייל דו ביסט, זאגט, א דאקטער איז, האט א דזשאב, ער איז א דאקטער. ער געפינט זיך אין א געוויסער, וואס וואס ביסטו אליין, נישט ווי דו ביסט פארבונדן מיט זאכן, דו ביסט מצד זיך אליין, איז דער עד דלא ידע איז אז פון זיך אליין זאל זיך ארויסמאנען טון א מצוה.

ס'איז טאקע זאכן. דו ווייסט נישט פון די זאכן. לא ידע בן אדם.
ווען א מענטש קומט צו צו לבסומי איז ער טאקע נישט מחויב אין תורה ומצות יעמאלט. א שיכור'ס פטור און אף על פי כן מצד דעם לא ידע איז ער מחויב די זעלבע זאך ער זאל קומען צו די מדריגה פון לא ידע און דארטן זאל זיין בין ארור המן לברוך מרדכי נישט ארור המן לברוך מרדכי מצד ידע נישט ווייל ער ווייסט און ער פארשטייט אז ברוך המן איז בעסער ווי ארור המן נישט מצד דעם מצד דעם לא ידע ווען ער שטייט אין א מצב ווען ער איז נישט פארבונדן מיט אנדערע זאכן ער זאגט נישט אזוי ווי א מענטש וואס זאגט אפי' פשט ער קען זאגן זאכן ער איז צופרידן מיט זיך אליין

באמיתיות איז דער ווארט נישט נאר און נישט נאר א הסבר אויף ווי טיף אידישקייט תורה ומצות דארף דארף ארויסגעקראכן ווערן פון דער מענטשן זאגט דאס דער זאגט איך דארף נישט יהודי היה בשושן הבירה אז פאר ס'איש יהודי וואס וואס איז געווען זיין איידענט וואס וואס ווי האט ער געהייסן ער איז געווען א איד עס איז נישט וואס ער האט געטון צו וואס ער האט דאס איז געווען אים אליין איש ער איז געווען א איש יהודי נישט וועגן מרדכי נישט וועגן מרדכי דערנאך שפעטער זאגט מען ווי האט ער געהייסן האט געהאט עפעס א נאמען מרדכי דאס איז אלס געווען שוין שוין חיצוניות'דיג וואס איז ער געווען ער איז געווען א איד דאס וואס האט זיך געווארפן פאר די אויגן אז ער איז א איש יהודי איז אבער דער ווארט באמת וואס חסידות שטייט זייער שטארק וועגן דעם איז אויכעט לגבי לגבי למעלה לגבי וואס איז דער אמת בשעת דער ווארט איז נישט נאר נוגע אויף וויפיל תורה ומצוות קריכן אריין אין דער מענטשן אליין נישט נאר דער ווארט אויף וויפיל תורה ומצוות קריכן אריין אין זיך אליין דער ווארט אויכעט נוגע אין דער ריכטיגער באגריף אין תורה ומצוות אויכעט זאג, אז מען זאגט דער חילוק צו דער מענטש זיין צוגאנג צו תורה ומצוות איז ווייל דאס איז גוט, ווייל ס'איז דא זאכן צוויי קווים אויף דער וועלט, דאס איז גוט און דאס איז נישט גוט, און פארשטייט ער אז דאס איז גוט דארף מען גיין לויט גוט. דער חילוק צו ער טוט די זאך ווייל דער זאך איז גוט צו ער טוט עס מצד זיך אליין ווייל ער זוכט, ער זוכט ער אליינס זוכט דעם אייבערשטן, נישט ווייל ס'איז דא דער אייבערשטער, יעמאלט איז דער אייבערשטער בעסער פון וועלט, ס'איז נישטא וועלט נישטא, ער מצד זיך אליינס זוכט ער דעם אייבערשטן. דער ווארט איז אויכעט נוגע צו פארשטיין וואס איז דער אמת'ער באגריף פון תורה ומצוות אויכעט, און וואס איז דער אמת'ער באגריף פון א אידן אויכעט. זאג, דער אמת'ער באגריף פון תורה און מצוות איז, זאג, דער מושג אז ס'איז פאראן קדושה און ס'איז פאראן קליפות, די גאנצע סיסטעם איז דאך באשאפן געווארן, זאג, אזוי ווי על פי פשטות, לאמיר זאגן אן אן פארשטיין צופיל, זאג על פי פשטות הדברים, דער מושג פון דאווענען, איז א זאך וואס איז באשאפן געווארן. דער מושג פון לערנען איז אויך באשאפן געווארן. דער אייבערשטער אליין איז דאך העכער פון דער באשאף. איז אין דעם אייבערשטן אליין איז דאך נישטא די אלע מושגים פון לערנען און דאווענען, ס'איז דאך נישטא די מושגים דארטן. פון לערנען און דאווענען? עס איז נישטא די מושגים, ער איז דאך העכער פון די ענינים. און מצד דעם אייבערשטן איז ער בפשטות דערפאר זאגט מען אם צדקת מה תתן לו ורבו פשעיך מה תעשה לו. מצד דעם ענין אלוקות דער אייבערשטער שטייט העכער פון די אלע מעשים, נישטא קיין וועלט, נישטא קיין אתרוג, נישטא קיין לולב, נישטא קיין נישטא קיין מצרים, נישטא קיין יציאת מצרים, ס'איז נישטא קיין וועלט, נאר דער אייבערשטער אליין. איז דארטן נישטא די אלע זאכן פון זכר ליציאת מצרים צו פסח סוכות שקר, נישטא די אלע זאכן. און וואס איז בפשטות זאגט מען שוין אז אין יענע מדריגה וואו פארדעם וואס דער אייבערשטער האט באשאפן א וועלט כביכול איז דארטן טאקע נישטא דעם גאנצן ענין פון די גאנצע סיסטעם מיט תורה ומצוות דארטן אז ס'נישטא קיין וועלט נישט דער גאנצער מושג אז ס'דא עולם ס'דא קליפה אין דער וועלט ס'דא קדושה אויף דער וועלט דאס איז דאך אלץ לאחר ווי דאס איז באשאפן געווארן א וועלט איז פאראן קליפה און פאראן קדושה ס'איז פאראן דאך דער אייבערשטער ווי ער שטייט פארדעם וואס איז באשאפן געווארן א וועלט ס'איז דאך נישטא ס'איז נאך נישט באשאפן געווארן א וועלט איז וואס איז וואס איז דארטן תורה ומצוות? איז דארטן טאקע נישט, קען זיין אז דארטן טאקע נישטא די גאנצע תורה ומצוות, די גאנצע תורה ומצוות איז לאחר ווי בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, און ער האט באשאפן א וועלט, און ער האט באשאפן א מענטשן, האט ער יעמאלט געגעבן תורה ומצוות ארויסווייזן ווי קלוג דער מענטש איז, צו געבן דער מענטש א וועג ווי צו זיך ווי צו זיך ווי צו זיך פארבינדן מיט אים, אבער דעם אייבערשטן אליין ווי ער שטייט פארן באשאפן, איז נישטא די גאנצע ענין פון תורה ומצוות. אזוי וואלט מען געקענט, און אז דאס איז געווען בהתגלות מתן תורה, צייט מתן תורה איז געווען ביז גלות, ווי ס'איז דער אייבערשטער האט באשאפן א וועלט, און ס'איז געווען א פיינער אברהם אבינו וואס איז ומצאת את לבבו נאמן לפניך, האט דער אייבערשטער געגעבן וועגן ווי א איד זאל זיך, ווי זיינע קינדער זאלן זיך פארבינדן מיטן אייבערשטן. פורים, פורים, פורים האט זיך ארויסגעוויזן אן אנדער סארט ענין, אז. אקעי דאס איז פארבונדן מיט אן אנדער שמועס אבער זאג זאגן נאר דער רעיון פון די ווארט אז דאס דאס וואס א מצוה איז א דער יסוד פון וואס א מצוה איז א מצוה איז נישט דערפאר וואס שוין באשאפן געווארן א וועלט און אין דער סיסטעם פון דער וועלט איז דאס איז קדושה און דאס איז נישט גוט דאס איז דאס איז טהרה און דאס איז טומאה. און פאר א מענטשן אז ער זאל וועלן זיך אויפהייבן, ער זאל זיך וועלן פארבינדן מיט'ן אייבערשטן, האט ער, דאס איז די מעשה קדושה וואס ער קען טון, און דאס איז די מעשה קליפה וואס ער קען טון. פורים, דאס, דאס, דער אייבערשטער ווי ער איז אין זיך אליין, אין זיך, איז, האט, האט ער זיך אריינגעלייגט אין א מצוה. דעם אייבערשטן אליין האט זיך אריינגעלייגט אין א מצוה. זאג, ונתן לנו את תורתו. דער אייבערשטער אליין האט געוואלט, דער גאנצער ענין וואס איז פאראן, א איד מיט תורה ומצוות הייבט זיך דאך נישט אן פון דעם ענין פון פון דעם וואס איז באשאפן געווארן א וועלט. דער אייבערשטער דער אייבערשטער אליין האט זיך אריינגעלייגט אין א מצוה און האט געוואלט אז א איד זאל זיך אים מתאחד ווערן, א איד זאל זיך זאל זאל ווערן איין זאך מיט אים. וואס איז דער דער דער און אין דעם זין איז וואס איז דער יסוד פון א מצוה? נישט דאס וואס א מצוה איז איז איז זאג, זאגט על פי פשטות, און זאגט די ווארט ידיעה, וואס הייסט די ווארט ידיעה על פי פשטות? ידיעה הייסט וואס א מענטש ווייס, וואס א מענטש פארשטייט, וואס א מענטש שטעלט מיט זיך, שטעלט פאר זיך פאר. ווי, ווי שטעלען מיר עס פאר זיך פאר, א מענטש שטעלט פאר זיך פאר, וואס איז באמת די באגריף פון טוב וקדושה און אלוקות? וואס איז באמת דער באגריף פון קדושה און געטליכקייט? וואס איז וואס איז באמת די באגריף? פארשטייט וואס איך זאג? יעדער מענטש האט א געוויסער באגריף, א געוויסער תפיסה, א געוויסער ידיעה ווי ער ווייסט דעם ענין פון אלוקות, ווי ער ווייסט דעם ענין פון תורה און מצוות. אונזער באגריף איז, מיר זענען דאך מענטשן אויף דער וועלט, אונזער באגריף און מיר זעען די זאכן ווי די זאכן ווייזן זיך צו אונז, ווי די זאכן, ס'איז אביסל הייס דא, ניין? ס'איז דער איינציגער?

א מענטש האט א געוויסע באגריף, א געוויסע, א געוויסע, און וואס פאר א באגריף האט א מענטשן על פי פשטות, וואס פאר א באגריף, וואס פאר א הבנה האט ער, לפי ערך ווי די זאכן ווייזן זיך אן צו אים. פארשטייט וואס איך זאג? און די זאכן זענען באמת געבויט, די זאכן וואס, דער באגריף וואס א מענטש האט אין א זאך, איז בדרך כלל געבויט אין וואס פאר א סביבה ער האט זיך אויפגעהאדעוועט, און וואס פאר א חינוך האט ער געהאט, לפי זה, לפי זה בויט זיך ביים מענטשן זיין ידיעה אין זאכן. א מענטש האט א געוויסע וויסנשאפט אין זאכן, א געוויסע באגריף אין א זאך. פון וואנען שטאמט זיין באגריף אין א זאך? פארשידענע מענטשן, דער מענטש וואקסט זיך אויף אין דער פלאץ, דער מענטש וואקסט זיך אויס אין דער פלאץ. איז א מענטש וואס וואקסט זיך אויס אין א געוויסע פלאץ וועט ער האבן א געוויסע באגריף אין וואס איז ריכטיג און וואס איז גוט און וואס איז אמת. און וואס איז נישט גוט און וואס איז וואס איז אפגעפרעגט וואס איז טמא און ער און יעדער איינער לפי זיין ידיעה האט זיין באגריף אין וואס זאכן זענען דאס האט זיין באגריף און די באגריף וואס ער האט איז געבויט אויף דעם ווי ער נעמט זאכן ווי די זאכן ווי ער פילט ווי די זאכן ווערן געפילט ביי אים. ווי די זאכן ווערן געפילט, יעדער יעדער מענטש פילט א זאך אנדערש, אזוי ווי א מענטש, דער מענטש גלייכט נגינה און דער מענטש גלייכט נישט נגינה, ער גלייכט עפעס אנדערש, ווייל דער נגינה רעדט צו אים און דער נגינה נישט, יעדער איז האט זיין באגריף וואס איז גוט און וואס איז געשמאק, און לפי ערך זה לפי ערך זה נעמט ער זאכן, איז דאס איז אלץ איז על דרך זה, נאטירליך איז לגבי קדושה און קליפה גייט מען אויך אין דעם ריכטונג, אויך אזוי, א מענטש האט א באגריף אין וואס באשטייט געטליכקייט, צו דאס איז די ריכטיגסטע זאך, צו דאס איז די בעסטע זאך, א מענטש האט א געוויסע באגריף וואס איז, וואס איז, וואס איז אידישקייט, וואס איז קדושה, וואס איז תורה און מצוות, און ער האט א געוויסע באגריף פון וואס איז די רוע, וואס איז דער הפסד פון קליפה, און לפי ערך זה בויט זיך, בויט זיך, בויט זיך אלץ יעמאלט, מיט וואס, מיט וואס פאר א מושג אין אידישקייט, מיט וואס פאר א מושג אין אלוקות פארבינד זיך דער מענטש, ער, וויפיל אלוקות ווערט, ווי ער, ווי אלוקות ווערט ארויסגעבראכט אין אונזערע, אין אונזערע מושגים, אין אונזער וועלט. דער באגריף אין קדושה וואס מיר האבן, דאווענען, ער האט געזאגט עפעס אזא איידלקייט אין דאווענען, אזא יופי אין דאווענען, איז דאס איז אלץ ווי אלוקות ווייזט זיך ארויס אין זיין אייגענע באגריפן, דער אייבערשטער אליין ווי ער איז מופשט פון די אלע עניינים, פארבינדט זיך זיך נישט מיט דעם. דער תכלית הכוונה וואס דער אייבערשטער וויל איז אז א איד זאל זיך פארבינדן מיט אים אליין, מיט דעם אייבערשטן טאקע, אבער דער אייבערשטער וואס ער שטייט נישט אין די מושגים פון א וועלט, ער שטייט נישט בכלל אין די גדרים, א איד זאל זיך פארבינדן מיטן אייבערשטן טאקע. ווי ער פארבינדט זיך מיטן אייבערשטן איז איז ווי קען זיך א איד טאקע פארבינדען מיטן אייבערשטן, ווייל א איד באמיתות מהותו האט א נשמה וואס א נשמה איז איין זאך מיטן אייבערשטן, און דאס דארף א איד ארויסברענגען ביי זיך, ווי קען א איד ארויסברענגען ביי זיך זיין נשמה זיין התאחדות מיטן אייבערשטן אליין, דאס איז דווקא אין זמן הגלות, אין א זמן ווען בחיצוניות אין וועלט זעט זיך טאקע נישט אן, אין דעם אין זיין באגריף ווי ער שפירט זאכן זעט ער נישט אן דער קדושה פון תורה, ער האט בכלל נישט קיין באגריף פון תורה ומצוות אין א געוויסער זין. האט נישט קיין באגריף אין דעם, און יעמאלט שטעלט ער זיך איין אין תורה ומצוות ווייל אזוי האט דער אייבערשטער געוואלט, און איי וואס טוסטו אין דעם ווייל וואס בין איך, איך א איד איז מקבל עול מלכות שמים, ווייל איך בין א מענטש וואס איך וואס מיין גאנצע ענין איז מקיים זיין אויף זיך רצון העליון, אז אזא מין סארט, דאס איז א זאך וואס דארף וואס וואס וואס איז דער באמת דער דער נקודה וואס חסידות רעדט פורים, אז א מענטש זאל זיך פארבינדען טאקע מיטן אייבערשטן אליין, סיי וואס זאל ער זען אין קדושה, דאס איז וואס דאס איז וואס דער אייבערשטער אליין האט זיך אריינגעלייגט אין דעם. נישט ווי איך נעם אים אין מיין באגריף אין מיין תפיסה, און סיי וואס וואס פון וואנעט ווי קען איך צו וואס האב איך צו טון מיט דעם, ווייל וואס בין איך, איך בין במהות פארבונדן מיטן אייבערשטן, איך בין במהות איין זאך מיטן אייבערשטן, נישט וואס נישט ווייל איך האב עפעס א גרעסערע שכל און א געוויסע, ווייל במהות בין איך פארבונדן מיטן אייבערשטן, זאג און אין פשוט'ע ווערטער, וואס איז, זאג, מען זאגט חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע, יעדער מענטש האט זיך זיין ידע, ווי ער האט זיין באגריף פון תורה ומצוות, יעדער מענטש האט זיך זיין ידע, דער עבודה פון פורים איז אביסל זיך זיך מפשיט זיין פון זיין אייגענער ידע, אביסל ארויסקריכן פון זיין פון זיין תפיסה, כ'זאג סתם א א כ'געדענק נישט וואו דער משל איז, דער משל מיט דער מיט דער סאלדאט וואס איז געווען אמאל דער דער דער קיסר אין רוסלאנד פלעגט דאך אמאל גיין און זען ווי זיין זען ווי זיין ארמעי ווי ווי די סאלדאטן שטייען ווי זיי מאכן זייער ווי זאגט מען זייער טרעינינג ווי זיי זייער אימונירן זיך ווי אימונים הא? אימונירן אימונים אימונים איבונגען ניין אימונירן אין אידיש פאר א ווארט הא? איבונגען דער משל קומט פון עפעס א גדול בישראל געדענק נישט ווער אז ס'איז געווען אמאל אז ס'איז געווען אמאל א אז ס'איז געווען אמאל א קיסר די סדר וואס ער פלעגט זיין איז ער פלעגט נישט זאגן וועלכע שעה ער קומט ער פלעגט זאגן אז ער קומט זונטאג קום איך ארויס איז מ'האט טאקע געזאגט מען וועט דארפן שטיין שעות מען דארף שטיין און ווארטן ביז דאן יעדער וואלט געדארפט שטיין מיט זיין מיט זיין מיט זיינע לבושי לבושי לבושי צבא און שטיין אזוי און שטיין גרייט און און ווארטן ביז ביז ביז ביז דער מלך ביז דער קיסר קומט איז אמאל איז אמאל איז עפעס דער מלך געזאגט אז ער קומט עפעס ער איז געקומען עפעס א געוויסער זונטאג און ס'איז געווען עפעס א משוגענעדיגער זייער עפעס א הייסער טאג גאר א הייסער טאג. מען איז געשטאנען און געווארט פארן מלך און דער קיסר קומט נישט, און עס איז געווען, עס איז געווען, עס איז געווען משוגענע היץ, מורא'דיגע היץ, עס איז געווען שטעל, אזוי שטיין אזוי מיט די וואפן, מיט די, מיט די שווערע לבושים, מיט די שווערע כלי זין, מיט די שווערע קליידער שטיין אזוי, מען האט זיך געגאסן פון, און עס איז געווען א ים נישט ווייט, און אפאר חיילים האבן מחליט געווען אז מען וועט גיין, אריין גיין אין ים שווימען, בשעת דער מלך וועט קומען וועט מען שיקען א שליח, מען וועט אזוי, איך האב שוין געמאכט, שיקען א שליח און ער וועט זיך.

איז דער קיסר געקומען צו אים וואס א מענטש שטייט איין סאלדאט שטייט אינמיטן די די גאנצע ריי אלע שטייען אזוי ווי היינט אין ענגלאנד אלע שטייען מיט די און איינער שטייט אן אן לבושי מלכות אן לבוש אן גארנישט און ער שטייט אזוי אפשר האט ער געהאלטן די ביקס אבער גארנישט האט דער קיסר געוואלט האט אים געוואלט הרג'נען איז געווען א גזירת מיתה מורד במלכות אבער דער סדר אז יעדער מורד במלכות האט ער איין לעצטע בקשה פאר פאר דעם וואס מ'הרג'ט אים וואס איז די לעצטע בקשה זאגט ער וויל פרעגן דעם קעניג א שאלה לעצטע זאך האט ער אים געפרעגט ווער דינט אייך? איך צו מיינע קליידער? דאס האט ער אים געפרעגט ווער דינט אייך? איך צו מיינע קליידער? וואס זאג איך פורים איז א געוויסער זין איז דאס דער דער דער דער שאלה וואס דער גאנצער סיפור פון גלות איז בעצם ארויסווייזן דער ווארט מיט וועלכע וועלכע ענין פון אונז דינען דינען דעם אייבערשטן דאס איז איך דאס שטאמט פון מיר צו דאס איז דאס איז א חיצוניות'דיגע לבוש אויף מיר? צו ס'איז פון א געוויסע באגריף וואס איך האב אין זאכן, וואס איז לאו דווקא, וואס איז נישט פארבונדן מיט מיר אליין, וואס איך בין נישט געבונדן מיט דעם, דאס איז איך, צו דאס איז, און וואס איז די נפקא מינה צום אייבערשטן דעם ענין, נישט נאר צו ס'איז אריינגעקראכן אין דיר, נאר די נפקא מינה לגבי דעם אייבערשטן איז, צו דו האסט טאקע מיר צו נישט. כל זמן דו נעמסט דעם ענין לפי א געוויסער באגריף, לפי דיין באגריף פון טוב און קדושה, נעמסטו דעם אמת לפי דיין השגה אין דעם ענין, בשעת דו נעמסט, א איד גייט צו טון מיט א מצוה ווייל ער וויל זיין פארבונדן מיטן אייבערשטן, נישט ווייל דאס וועט זיך לוינען, נישט ווייל מיט א געוויסער, עס איז א געוויסער באגריף וואס ער האט אין א זאך, א נאטירליך ציט ער זיך צו אלוקות, נאטירליך ציט זיך א איד צום אייבערשטן, ער דארף ממלא זיין דעם אייבערשטנ'ס רצון, מיט דעם, מיט דעם נאטירליכע געפיל וואס א איד קען זיך נישט אפבינדן פונעם אייבערשטן, אין דעם, אין דעם פארבינדט זיך א איד מיטן אייבערשטן. דאס איז דער לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. דערפאר איז דא אן אינטערעסאנטע זאך וואס שטייט אין. דער הכנה פון דער גאנצער ניצחון איז דאך געווען מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה איז געווען מצד מצד נהנו מסעודתו של אותו רשע צו השתחוו לצלם איז דערנאך איז געווען ס'איז געווען דער גזירה ווי האט זיך אנגעהויבן דער ביטול הגזירה איז געווען די ערשטע זאך צומו עלי וואס האבן כלל ישראל געטון צומו עלי צומו עלי נישט צומו עלי צומו עלי עס שטייט אין מדרש אז דער צומו עלי איז געווען נישט נאר גדולים האבן עס עס שטייט תינוקות אויכעט. אויכעט מיין אז גאר גאר זאגט אינפענטס גאר תינוקות האט נישט געגעסן שלשת ימים האט נישט געגעסן די די גאר קליינע קינדער שטייט אז דאס איז דער אייבערשטער די ביטול הגזירה געווען וואס דער אייבערשטער האט געפרעגט מה אני קול גדי וואס וואס וואס איך הער די גאר קליינע קינדער וואס איז שייכות וואס איז וואס איז דער גאנצער חיוב תענית איז בכלל נישטא אויף דער דין דער דין הלכה ידועה אז בעת צרה איז דא א חיוב תענית להתענות לצעוק ולהריע איז דא א חיוב פון פון להתענות על כל צרה שלא תבוא על הציבור. און דער חיוב איז חל נאר לגבי גדולים, און אפילו לגבי תענית איז דער גאנצער חיוב חינוך הייבט זיך אן שפעטער נאר נאר חינוך לשעות, און נישטא קיין חינוך אין תענית נישטא קיין חינוך א גאנצער טאג. און אין די תענית פון צומו עלי שלשת ימים, ערשטנס זענען די קטנים זיין געווען אסאך יונגער פון דער שיעור פון פון חינוך לשעות, און צווייטענס איז דער גאנצער תענית נישט געווען נישט שייך איז געווען חינוך ווייל דער חיוב תענית איז נישט געווען שפעטער.

דאס וואס מען איז פארבונדען מיט אידישקייט שטאמט עס נישט מצד מצד די לבוש און מצד די ידיעה, דאס שטאמט מצד מצד זיך אליין, א איד באמת באמיתות מהותו איז דעם אייבערשטען זיין קינד, און דעם נקודה איז שווה ביי קינדער און שווה ביי ביי ביי תינוק בן יומו אויכעט, דאס איז נישט נוגע אין וואס פאר א מצב חיצוני דער מענטש געפינט זיך, דער נקודה איז פארבונדען מיט יעדן אידן. יהיה מה שיהיה איז זיין ציור חיצוני. דער ציור חיצוני פון א מענטשן וואס פאר א באגריף האט ער, וואס פאר א הבנה האט ער אין טוב און רע, דאס איז דאך חיצוניות'דיגע זאכן. און אין דעם ענין זאגט, איין מענטש האט א באגריף, ער זאגט א מענטש האט א נארישע, ער מיינט אז טומאה איז אמת און דאס איז די ריכטיגע וועג אין לעבן. ער האט ליב, ער געפינט זיך, זיין באגריף איז טומאה, און ער האט נישט קיין באגריף אין געטליכקייט. און א מענטש וואס האט יא א באגריף אין געטליכקייט, ווער איז נענטער צום אייבערשטן אליין? איז דער אייבערשטער אליין דער גאנצער באגריף, א מענטש וואס האט א באגריף פון קדושה, ווייל דאס איז דאס איז אלץ דער באגריף ווי דו פארשטייסט וועלט, ווי דו פארשטייסט א זאך, דער אייבערשטער איז דאך נישט מוגבל אין די אלע זאכן, ער שטייט העכער פון די אלע זאכן, און וואס און ווי איז א איד פארבונדען מיט דעם אייבערשטן אליין, מצד מצד דעם וואס במהות איז דעם אייבערשטן זיין קינד, און דעם ענין איז דאך נישט תלוי אין וואס פאר א באגריף האט דער מענטש, אין וואס פאר א ידיעה, אין וואס פאר א אין וואס פאר א געפיל ליגט ער. דאס האט דאך נישט צו טון צו דעם, דאס האט דאך צו טון מיט דעם וואס דער אייבערשטער האט אונז אויסגעקליבן און האט אונז האט אונז פארבונדן מיט אים, און דעם נקודה איז דאך שווה ביי קטני קטנים שווה ביי גדולים אויכעט, און דערפאר איז דער הכנה צו די נצחון איז געווען צומו עלי איז געווען דווקא תענית אויכעט פון פון פון פון פון תינוקות ממש פון פון פון פון גאר דאס דארף מען טראכטן וועגן דעם לכל הפחות פורים, דאס דארף מען טראכטן וועגן לכל הפחות פורים, דאס איז דער דאס איז דער דאס איז דער נקודה א מענטש זאל. זאל זיך אריין טראכטן, א מענטש פון זיך אליין זאל זיך מאנען פון נעמען א, ער זאל, ער זוכט אליין טון א מצוה, ער זוכט אליין גיין דאווענען, ער זוכט אליין מקיים זיין א מצוה, נישט ס'דא א מצוה, ער זוכט מצד זיך אליין גיין טון דעם ענין, פארוואס? ווייל אין זיך אליין איז דא עפעס א נקודה וואס ער קען נישט אן דעם אייבערשטן, וואס ער איז פארבונדן מיטן אייבערשטן, און אין דעם, אין דעם נקודה דארט, דארט נעמט ער, מצד דעם דארף זיך אנהייבן דעם גאנצן סדר העבודה, מצד דעם ענין פון, פון לא ידע. מצד זיך אליין דארף זיך אנהייבן דעם ענין, דאס איז זייער א, דאס איז נוגע ס'איז נוגע אין כמה ענינים, ערשטנס מען זאל אז דער באגריף, מען זאל נישט מגביל זיין דעם ענין לויט אונזער חיצוניות'דיגע באגריף, עס קען זיין אמאל א סכנה אויך אז א מענטש זיין גאנצע יסוד פון תורה ומצוות איז לפי זיין באגריף אין דער יופי פון א מצוה, ווי לאמיר זאגן א מענטש האט ליב ווי די אידישע ווי אידן גייען באקליידעט, ער האט ליב וואס פאר א לבושים א פרומע איד גייט, א איד גייט מיט דעם. דאס א חיצונית, דאס איז נישט אין דעם באשטייט דער אמת פון תורה און מצוות. זאג, אזוי ווי א מענטש וואס וואס ציט אים צו תורה און מצוות איז ווייל ער האט ליב די דרך הלבוש ווי א פרומע איד גייט, און אזא סארט מענטש קען זיך אפלאכן, וואס איז נוגע וואס פאר א לבוש, איך קען אנטון דעם רעקל, קען אנטון א צווייטע רעקל, און איך האב, איך גראדע מיר איז נישט בכלל, איך בין בכלל נישט אינטערעסירט אין לבושים, בכלל די גאנצע נושא פון לבושים רעדט נישט מיט מיר. אבער איך זאג אזוי ווי ס'איז דא די מושג א מענטש זאל זיך זאל זיין נמשך נאך תורה ומצוות מצד די לבושים וואס ער האט ליב די לבושים וואס א פרומע איד גייט איז קען דאס גיין גיין ווייטער און ווייטער ווייל ער האט ליב ווייל ער וויל ווייל ער האט ליב די גוטסקייט וואס איז דא אין א מצוה דער באג יעדער מענטש האט דאך א געוויסער באגריף וואס דער באגריף איז באגרעניצטע און א צווייטער מענטש קען אים זאגען וואס ערשטענס הא?

וועט זיך אפ. איז על דרך זה, אויב דער גאנצער באגריף פון תורה און מצוות איז געבויט אויף חיצוניות'דיגע זאכן, אויף א געוויסער באגריף, און די אלע באגריפן וואס מען האט, קען מען עס האבן אן תורה ומצוות אחד, צו אן מקיים זיין קלה כבחמורה פון תורה ומצוות אחד. אפילו א איד א איד גייט לערנען תורה מצד דער מעלה פון לערנען תורה, לידע את המעשה אשר יעשון, א פארלערנער איד קען נישט אפפאטערן א מאמענט, א מאמענט ביטול תורה וועט אים וועט אים וועט אים וועט אים מאכן עם הארץ, אזוי גלייך? אזוי אזוי מיינסטו? א איד, אויב ער טוט די מצוה אויף א געוויסע מעלה וואס ער האט, איז איז דער מעלה קען ער האבן אן די אלע הידורי מצוה, אן פארשידענע פרטים, קען מבטל זיין פרטים, און די מעלות רעדן נישט צו אים, רעדן נישט צו אים יעדן טאג. ס'איז דא א זמן וואס איך בין נישט אינטערעסירט אין מעלות, איך בין נישט אינטערעסירט אין אין זיין א גרויסער ידען פון הלכה. הא? וואס הייסט? זאג, אזוי ווי דו פארשטייסט ביי דעם וואס ער גייט נאך די לבושים, זעסטו די נארישקייט שבזה, ס'איז נאריש ערשטנס, און דו פארבינדסט זיך נישט מיט דעם ענין, און צווייטנס איז דאס נישט מוודא זיין אז דו וועסט טאקע זיין א איד, ווייל מ'קען האבן דאס, איז על דרך זה ווי ווייט דו גייסט אין דיינע באגריפן איז דאס אויך די זעלבע פראבלעם. הא? ס'איז נאריש? נישט דאס איז דער ענין. נישט דאס איז דער ענין. ניין, נישט דאס איז דער ענין. נישט דאס מאנט זיך פון א איד, נישט דאס וויל דער אייבערשטער פון אונז. נישט דאס איז דער עבודה וואס מאנט זיך פון א איד. א איד דארף זיך ביי זיך, ביי זיך, ביי זיך, זאגט דער יסוד איז קבלת עול מלכות שמים, ווי מען זאגט אהן. דער יסוד איז אז א איד איז מקבל אויף זיך, דער יסוד איז וואס בין איך אליין, וואס בין איך? איך בין א איד וואס איז אן עבד פונעם אייבערשטן, א עבד פון מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אן עבד איז פשט, איך האב נישט קיין באגריף פון אים, איך האב נישט קיין תפיסה אין אים, איך ווייס נישט ס'איז דאך העכער פון אלס וואס איך פארשטיי, און וואס בין איך? איך בין זיינער איך בין זיינער א עבד. איך טראכט נישט איצטער צו ער איז גרויס צו ער איז קליין, איך, ער איז דער אייבערשטער און איך בין זיינער א עבד. אין דעם פארבינדט ער זיך מיט אים אליין, און אלס דעם טוט ער א מצוה, ווייל ווייל זיין אייגענע מציאות איז עפעס איז עפעס אנדערש, ער איז אן עבד פון אייבערשטן. פארשטייט וואס איך זאג? ס'איז נישט וואס ער האט א געוויסער באגריף און ער גייט נאך דעם באגריף, ס'איז דא אן אייבערשטער וואס איך האב קיין באגריף נישט אין דעם, און וואס, און איך בין זיינער א עבד, און איך בין זיינער א קינד. דאס איז נאך א זאך, לאחרי לאחרי ווי א מענטש איז אן עבד פון אייבערשטן, זוכט ער דורכפירן דעם קשר, זוכט ער אין אלע פרטים זיין קאפ זאל האבן א באגריף פונעם אייבערשטן וויפיל דער קאפ קען. דאס קומט אלס דאס איז לאחרי זה. לאחרי וואס איז דא דער לא ידע, איז דא דער ארור המן און ברוך מרדכי. און דאס איז שוין א תוצאה. איך אליין, איך זוך זיין פארבונדן מיט אים. איך זוך זיך פארבינדן מיט'ן אייבערשטן.

ערשטנס איז לפועל ממש אז מען נעמט אז א איד זאגט לחיים פורים מיט די כוונה אז ער וויל אביסל זיך אויפהייבן און פארבינדן זיך מיטן אייבערשטן, איז דער וויין העלפט וואס עולם הזה קען נישט העלפן צו דעם, וואס מען איז מקיים דער מצוה אין תורה פון חייב איניש לבסומי מיט די כוונה צו דורכפירן דעם ענין, קומט ער צו צו דעם, פארוואס נאך משקה נישט אזוי, איך מיין וויין איז נישט אזא קלייניגקייט. חסידים האבן געזאגט לחיים צו צוליב א סיבה וואס וואס ס'איז א בריאה וואס דער אייבערשטער האט באשאפן וואס איז דאס א. נאר ביי די חגא פון די יום טוב דארף מען האבן וויין. איז עפעס אזא ענין וואס. ערשטנס דאס איז די מעשה מצוה און דאס לפעול איז דער ציור פון די מצוה אבער לפעול דורך דעם וויין איז א זאך וואס אזוי ווי נכנס יין יצא סוד דאס איז א זאך וואס ברענגט ארויס ביים מענטשן וואס קריכט זיך אין זיך אליין אז א איד וויל ביי זיך דורכקריכן וואס איז ער. אין ראש השנה ווען מ'וויל אוועקנעמען די.